אונז הייבן מיר אן בעזרת השם א נייע מחזור פון לערנען תנך אין די סדר וואס מ'לערנט א פרק יעדן טאג, כ'וועל מאכן א קליינע פיצי הקדמה, בלי נדר אנהייבן אין די מחזור רעקארדן יעדן טאג בערך פינף מינוט ממש פיר פינף מינוט פון עפעס דיבורים איבער די פרק, בעיקר א געוויסע סיכום, א סאמערי פון וואס ס'שטייט, עפעס א נקודה וואס מ'זאל זיך קענען ממשיך זיין אליינס מתעמק צו זיין. וויל איך נאר מקדים זיין וואס איך וויל דא טון און ווי אזוי. די ערשטע כלל פון לימוד המקרא, מקרא איז די טייטש ליינען, מקרא איז די דבר הנקרא, זאך וואס מען ליינט, ליינען מיינט נישט נאר ליינען, אזוי ווי אונז ליינען א בוק, מען ליינט שטילערהייט וואס עס שטייט, דעמאלטס וואס באקומט מען פון דעם די אינפארמאציע וואס עס שטייט? נאר ליינען דאס איז אן אקט, מען דארף עס ליינען בקול, אזוי ווי עס שטייט אין הלכה, בפרט ווען מען לערנט תורה שבכתב, דארף מען ארויסליינען די ווערטער. און די חלק הליינען פון מקרא, חלק המקרא שבמקרא, מ'רופט עס אין קבלה די עולם העשיה דערפון, די טוהן דערפון, איז אביסל מוזנח ביי אונז, בפרט אפילו ווען מען גייט אין חדר און מען לערנט חומש רשי, יעדער איינער קען די פרשת השבוע, אונז הייבען דא אן מיט חמשה חומשי תורה, מען הייבט אן פון בראשית, כמעט אלעמאל ווען מיר הייבען דא אן, מילא ווען מען לערנט נ"ך איז דאך דא אסאך חלקים וואס די עולם קען נישט אזוי גוט, וואס מען האט נישט בכלל געלערנט, לערנט מען דאך נייעס אין יעדע ווארט. און מען הייבט אן פון בראשית, מיינט יעדער איינער אז ער קען בראשית, מען האט שוין געלערנט. אויב פארשטייט מען אבער אז מקרא איז די טייטש ליינען, ס'איז א ליינבארע זאך, א זאך וואס מען ליינט, איז קודם כל די עצם ליינען איז די ערשטע זאך און די עיקר זאך און די לעצטע זאך, און איך זאג עס די ערשטע זאך דא קלאר, די תכלית און די מטרה פון אונזער שיעור, פון אונזער סדר, פון אונזער חבירה וואס מען לערנט, איז נישט צו מחדש זיין חידושים, ס'איז נישט יעדער איינער זאל אוודאי האבן חידושים, אבער ס'איז נישט פאר דעם, ס'איז פשוט אז מען זאל אדורכליינען די תנך, דאס איז די יסוד און די שורש פון אלעס. און די ליינען איז סיי א זאך וואס דו קענסט כסדר טוהן, און ס'איז סיי א זאך וואס מ'טוט כמעט נישט, אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו מפרש זיין את המקרא, דורש צו זיין את המקרא, און דא הייבט זיך אן א גאנצע שמועס צו מ'איז מפרש על דרך פשוטו של מקרא, על דרך המדרש, על דרך הסוד, אלע מיני דרכים וואס מ'איז צוגעוואוינט, אבער דאס וואס איך וויל דא זאגן האט נישט צו טוהן בכלל מיט די שמועס צו מ'רעדט על פי פשט, צו מ'רעדט על פי דרש, צו מ'רעדט על פי סוד, די ערשטע זאך איז צו ליינען, און די ליינען טראגט אין זיך אליינס א געוואלדיגע חיות און א געוואלדיגע כח, א געוואלדיגע תועלת, און ס'איז דאך געמאכט פאר דעם, און ס'איז געשריבען אין א אופן וואס אויב מען הערט דערהערט עס אזוי, מען ליינט די פסוקים מען דערהערט די ניגון דערפון און די ווערטער דערפון, די טעם דערפון, ס'איז געמאכט, ס'איז געמאכט פאר דעם, און ס'איז דא חלקים אין דעם וואס מען קען נישט איבערגעבן אין קיין שום אנדערע וועג, מען קען נישט אנקומען אין קיין שום אנדערע וועג נאר כפשוטו פון ליינען מקרא, נישט פשוטו של מקרא נאר פשוטו של ליינען, די פש די פשטות און די אמת און די פאקט פון ליינען. און וואס איך וויל דא טוהן אין די קליינע קורצע רעקארדינגס איז נישט, איך קען דאך נישט פארליינען, פארליינען קען יעדער מסתמא עברי אליינס, איך טראסט אז די עולם קען עברי, וואס איך וויל טוהן אבער, עס געבן געוויסע הערות, אפשר אין שפעטערדיגע פרקים וואס דער עולם קען ממש נישט, העט מען ממש נאכזאגן פשוט וואס ס'שטייט, קענען געבן אזוי ווי א מעפ אריין און ביסל אינס ליינען, מ'זאל עס נישט אינגאנצן ווערן פארלוירן, און בפרט אין די אנהייב סדרות ווי מ'ווייסט שוין יא לכאורה, כ'וויל געבן געוויסע נקודות וואס קענען העלפן פאר א מענטש צו ליינען וואס עס שטייט, גיבן א געוויסע הקדמה, א געוויסע בליק, א געוויסע וועג פון ליינען, א געוויסע וועג פון קוקן, וואס אנשטאטס פון צודעקן די פסוק, אנשטאטס פון צולייגן אויף דעם נאך א דרש און נאך א מדריגה פון פשט וואס דאס איז אלס גוטע זאכן, כ'טון אביסל פארקערט, פרובירן אז די סארט זאכן וואס כ'וועל זאגן אין די קורצע זאך, איז זאכן, זיין זאכן וואס עפענען, וואס גיבן א, וועסט הערן דאס וועסטו זאגן אה, יעצט וויל איך ליינען וואס עס שטייט, יעצט האב איך א נייע וועג פון ליינען, פשוט ליינען וואס עס שטייט, דאס איז וואס אונז וועלן פרובירן דא צו טון. אונז גייען אין די סדר וואס די ניין טווענטי ניין האט געמאכט, מען לערנט איין פרק יעדן טאג, אוודאי איז דא די סדר פון פרשת השבוע וואס יעדע איינער לערנט, אבער עטס וועט זען אז מען הייבט אן פשוט פון בראשית און אוודאי קען שוין יעדע איינער כאילו, אבער עס איז דא א גאנצע אנדערע וועג, מען ליינט פון בראשית איין פרק יעדן טאג, אוודאי די פרק אליינס קען מען מתווכח זיין נישט אלעמאל איז די פרק אויסגעשטעלט גוט, אבער בסדר דאס איז אבער די וועג, און עס איז דא א אנדערע וועג מען באקומט א אנדערע פילינג, מען באקומט א אנדערע דערהער, אין די חומש אין די תנך ווען מען ליינט עס פשוט פון אנהייב ביזן סוף און נישט נאר מען דארף נישט זוכן א טייטש אויפן סדרה ס'איז דאך צו זאגן וואס איז נישט היינט איז די פרשה און ס'דא די סוף פון יעדע פרשה וואס די עולם קען נישט ווייל מען הייבט דאך אן פון די אנהייב איז ווען מען ליינט אזוי באקומט מען א נייע סאך זאכן ווערן נתחדש פשוט פון עס ליינען אין א נייע סדר דאס איז די עיקר וואס אונז ווילן דא טון ליינען די תורה פון אנהייב ביזן סוף אין א נייע סדר און געבן געוויסע דירעקשאנס אפשר אויף מען זאל עס קענען ליינען אויף א געשמאקע אופן.